שבת דעם פערצנטן נאוועמבער, דאס הייסט קומענדיגן שבת צונאכטס, וועט אין דעם זאל פארקומען די דערעפענונגס לעקציע אין ענגליש פונעם חודש פון אידישן בוך. דער לעקטאר וועט זיין פראפעסאר רות ווייס, די טעמע, פארברעכן אין דער אידישער ליטעראטור. שבת דעם איין און צוואנציגסטן נאוועמבער, אכט דרייסיג,

זונטאג דעם צוויי און צוואנציגסטן נאוועמבער צוויי נאכמיטאג וועט מרדכי חלמיש האלטן א לעקציע אין העברעיש, די טעמע וועט זיין די מאדערנע העברעישע ליטעראטור, אלע זענען געלאדן צו קומען. איך וויל זיך טיילן מיט אייך מיט אייניגע מאמענטן פון א פארזיצער'ס. חבלי לידה, ווען ער דארף פארשטעלן א אינטערסאנטן לעקטער וואס רעדט אויף א אינטערסאנטע טעמע, ווי איר ווייסט איז די טעמע פון היינטיגן אוונט אליעזר שטיינבארג. דער בארג שפיץ פון דעם אידישן משל אין שייכות מיט דעם חודש פון אידישן בוך. משלים אין אלגעמיין איז אן און פאר זיך א וואזשנע ענין, בעזונדערס נאך ווען ס'איז אין שייכות מיט הונדערט יאר אדער הונדערט איינס יאר איצטער פון דעם געבוירן טאג פון אלעזר שטיינבארג. ווען איך האב אנגענומען די אויפגאבע, צו זיין פארזיצער פונעם היינטיגן אוונט, האב איך עס געטון ווייל איך בין פארליבט אין משלים בכלל, האב איך גלייך אנגעהויבן מאכן נאטיצן וועגן די ראלע וואס דער פאבל, דער משל, האט געשפילט אין דער וועלט ליטעראטור בכלל און אין דער סאנסקריט ציוויליזאציע בפרט, און איך האב געוואלט דערציילן ווי אזוי ס'איז. אויפגעקומען און געשאפן געווארן דער בארימטער משלים בוך פאנטשאנטאנטרא אינעם הינדואיזם אדער די דזשאטאקאס אין דער בודהיסטישער רעליגיעזער פילאזאפיע. נאטירליך איך האב זיך אויך דערמאנט אין דעם גריכישן עסאפ, און ווי קען מען פארגעסן אין די משלים וואס מיר געפינען אין אונזער אייגענעם תנך, די תלמודישע ליטעראטור. ס'ווערט דערציילט אז דער תנא רבי מאיר האט געלערנט פון אלישע בן אבויה, דעם אזוי גערופענעם אחר, גאנצע דריי הונדערט משלים. און אויב שוין אזוי האב איך צו זיך געטראכט, ווי זאגט מען נישט קיין פאר ווערטער וועגן דער ראלע פון משל אין דער מאדערנער מערב ליטעראטור, דעם פראנצויז לאפאנטיין, דעם רוס קרילאוו, דעם דייטש לעסינג, דעם ענגלענדער זשאן דריידען און אנדערע. אבער אינמיטן פון מיין ענטוזיאזם האב איך זיך דערמאנט אז מיט אייניגע יאר צוריק האב איך אין שפאס פארפאסט א מין עשרת הדברות פאר א פארזיצער, און דארטן האב איך בפירוש געווארנט און פארבאטן דעם פארזיצער צו רעדן צו לאנג און אויסכאפן ביים גאסט רעדנער זיין רעדע. זעט איר שוין וואס א מענטש קען זיך אליין אפטון. האב איך בחפזה אוועקגעלייגט אלע מיינע באלערנדיגע אזויגערופענע נאטיצן, און באשלאסן זיך האלטן בלויז ביי אייניגע קורצע באמערקונגען וועגן רעדנער. אבער דא האבן מיינע פראבלעמען זיך נישט געענדיגט. כ'האב זיך געטראכט, וואס קען מען זאגן וועגן דעם היינטיגן גאסט רעדנער, איטשע גאלדבערג, וואס די צוהערער, די וואס זענען אין זאל ווייסן נאך נישט. אלע ווייסן אז ער איז א קענער פון דער יידישער ליטעראטור, ער אליין איז א פיינער עסעיאיסט און רעדאקטאר פון דער יידישער קולטור, א רעדנער וואס זאל געקענט רעדן וועגן א טעלעפאן-בוך און האלטן דעם עולם געשפאנט, פרעגט זיך, וואס קען איך נאך צוגעבן צו דער פערזענליכקייט פון איטשע גאלדבערג, סיידן מוסיף זיין עטוואס פון מיין פערזענליכער ערפארונג. ער איז אויך א הארציגער מענטש, און איצט ריף איך צום עמוד איטשע גאלדבערג.
טייערע פארזאמלטע. טייערע פארזאמלטע, איך וועל אייך זאגן אז מיין טעמע היינט אוונט, ווי איר האט געהערט, איז דער פארגלייך צווישן מאנטרעאלער טעלעפאון בוך און דעם ניו יארקער, און איך האף אז מיר'ן עפעס קענען מאכן פון דעם ענין. ראשית וויל איך זאגן שלום עליכם צו יעדן איינציגן, כ'האב פשוט נישט געהאט קיין געלעגנהייט צוצוגיין און געבן אן אמת'ן שלום, כ'וועל אייך זאגן, אז איך בין באמת צופרידן צו זיין דא, און פון מיינע פריערדיגע ערפארונגען ווייס איך אז עס איז גוט צו רעדן צו א מאנטריאלער עולם, און גלייבט מיר אז עס איז נישטא קיין סימן פון חניפה אין דעם, ס'איז גיכער די ערפארונגען פון א בעל דרשן. צווייטנס וויל איך זאגן אז ס'איז ניט אמת אז איך האב געבראכט דעם שניי. אויך דאס האט מען שוין אויסגעטראכט היינט אויף מיר, איך לייקן עס. דריטנס אז איך בין בפירוש צופרידן זיך צו באטייליגן אין בוך חודש, איך האב זייער ליב בוך חדשים, ס'טשעפעט מיר בלויז איין זאך וואס בעת איך רעד און זינג א לויב צום בוך חודש איז מיר א רחמנות אויף די אנדערע עלף חדשים פון יאר, וואס וועט ווערן מיט זיי? איך זאג עס האלב אין שפאס, אבער ערגעץ איז פארהאן א צאפלדיגער אמת אונטער דעם. כ'וואלט זייער שטארק ניט געוואלט אז מיר זאלן חלילה אפקומען מיט בוך חדשים און מיינען אז מיר זענען. מיר האבן יוצא געווען און מיר האבן מיט דעם פארהיט אונזער קולטור, אונזער ליטעראטור. כ'וויל פרעגן, מ'הערט מיך קלאר צי ניין? יא, איך האב א מאדנעם געפיל מיט דעם מיקראפאן. ס'מיר אויך א שאד וואס דער פארזיצער האט נישט אנטוויקלט אלע זיינע געדאנקען וואס ער האט אנגעווארפן ראשי תיבות. ס'האט מיך פשוט פארכאפט, ס'וואלט מיר געהאלפן אזויפיל, מיר וואלטן אלע געלערנט חיים. דער משל איז איינער פון די עלטסטע ליטערארישע פארמעס, איינער פון די פריסטע קונסט-אויסדרוקן, ס רוב ליטעראטורן הייבן זיך אן מיט דער פאבל און דערגייען ביז צו דער נאוועלע. וואס טוט דער משל? דער משל טראגט, דער משל טראכט אויס איין פאסירונג כדי מיט איר צו אילוסטרירן א געדאנק, קריטיקירן אן אויפפיר אדער ארויפפירן דעם ליינער אויפן גלייכן וועג לויט ווי ער, דער ממשל, דער משל שרייבער, פארשטייט עס. אין לעצטן סך הכל איז דער משל אן אויסדרוק פון פאלקס חכמה, פון דער אבזערוואציע פון דער התנהגות פון דער פירונג פון דער וועלט, ער משפט אויף דעם דרך עולם, קריטיקירט די פארקרימטקייטן און ווייזט אן אויפן דרך הישר. דער ממשל, דער משל שרייבער, ווערט, אדער וויל ווערן, א מוסר זאגער, געווענליך א סאציאלער קריטיקער, א מדריך. אין משל שלאפט דער נמשל, אמאל אויבנאויף, צומאל באהאלטן, אביסל טיפער. אבער נאך אלעמען רעדנדיג אזוי האב איך געטראכט אז די גאנצע ליטעראטור, און נישט בלויז די ליטעראטור, טראגט אין זיך א באהאלטענעם נמשל. הייסט עס אז אין ברייטן זין איז אלץ א משל? כ'האב מורא אז אזוי הייסט עס. יהואש האט אמאל געזאגט אז דער משל איז דער קונסט'ס און דער חכמה'ס שותפות'דיגע פעלד, שותפות'דיגע פעלד פון סיי דער קונסט און סיי דער חכמה. אבער דאס קען מען זאגן וועגן יעדן אויסדרוק פון מענטשליכער שעפערישקייט. די גאנצע קונסט, כאטש זי קען זיך אמאל באנארישן, זי טוט עס גאנץ אפט, טראגט אין זיך א נמשל, אויב נישט נאך וואס דארף מען זי. איר ציל איז ניט בלויז אמוזירן. האב אין זין א אידישן שרייבער ווען איך זאג דאס. בנימין השלישי איז נישט בלויז געווען צו אמוזירן, און נישט אויב ניט נאך העכער, ניט שלום עליכם'ס מנחם מענדל, און ניט פיקאסא'ס גוערניקע, און אפילו לייוויק'ס שורות, ארויסגעכאפט פון אייביג איך וואוין אין א תפיסה, איך ברעך אויף די צעל, עס טרעט איבער מיר צו זיין גליק, דער באפרייטער, און מיך לאזט ער ליגן אין בלוט ביי דער שוועל, אפילו דאס איז א משל, מען דארף כמעט ניט טייטשן דעם נמשל. דער נביא באנוצט זיך אפט מיטן משל, מיט דער סימבאליק, פון נתן הנביא'ס שטראף רייד צו דוד המלך צוליבן ענין בת שבע, ווען דוד נעמט צו פאר זיך דאס ווייב, און דאס איז די מעשה מיטן שעפסעלע, איך וויל ניט אריינגיין אין דעם, אדער פריער פון דעם אפילו יותם'ס נאך אין ספר שופטים, דער משל מיט די ביימער וואס ווילן זאלבן איבער זיך א מלך און דארפן אנקומען צו דעם דארן אז ער זאל ווערן דער מלך, ביז יונה'ס אנטלויפן פון גאט'ס ווארט אזש אין די אינגעוויידן פון א וואלפיש, ביז דעם וואונדערליכן איוב, וואס די אמאליגע האבן שוין געוואוסט אז איוב לא היה ולא נברא אלא משל היה, איוב איז נישט געווען און נישט באשאפן געווארן, ס'איז בלויז א משל געווען. אינטערעסאנט ביז גאר אז כאטש דער משל אין תוך מוז אויסדריקן דאס נאציאנאלע גייסטיגע פנים פון א פאלק, און דאס איז אמת וועגן יעדן צווייג פון דער קונסט, איז דער הין און צוריקיגער אויסטויש פון משלים.

האבן נישט געהאט קיין גריכישע אדער אינדישע פאראלעלן, בלויז זעקס פון דרייסיג, אלע פיר און צוואנציג אנדערע האבן עס געהאט, און מיט צוויי יאר צוריק איז ארויס א נייע שטודיע אין ישראל, אין ענגליש אגב, פון חיים שווארצבאום וואס הייסט די משלי שועלים אוו רבי ברכיה הנקדן, אין וועלכן דער מחבר קומט צו דער מסקנא אז איין און דרייסיג פון ר' ברכיה הנקדן'ס ארום הונדערט און זיבן משלים,

און גיין צוריק מסתמא אזוי ווייט ווי פערצן פופצן יארהונדערט פאר דער איצטיגער צייט-רעכנונג. דער משל לאזט רעדן אלע וואס האבן בטבע מיילער, חיות און עופות און אנדערע ווידמונגען, און אויך די וואס האבן ניט קיין מיילער. אליעזר שטיינבארג איז ארויסגעגאנגען פון דער מסקנא אז הכל רעדן. ניטא קיין ניט-רעדער אויף דער וועלט, פון א זעג ביז א זייגער, פון א חלף ביז א חלה, און אין איינעם פון זיינע משלים הייבט ער אן, אפילו מיט א שקארפעטקע דארף דער משל זיך ניט שעמען. און אין תוך איז ער גערעכט, ווייל שקארפעטקע פירט א גאנצן ראזגאוואר מיטן שוך און מיטן פוס און אזוי ווייטער. דער משל איז טיילמאל קאנסערוואטיוו, סטאטוס-קוואו'יש אזוי צו זאגן, ער איז אבער אפטער אנגרייפעריש, קריטיש און מיליטאנטיש אין זיין קריטיק

און טאקע איינע פון די מעשה'לעך וואס הייסט ביי אים דאס גלעזעל פארענדיגט ער מיט די ווערטער, די מעשה וואס כ'האב אייך פארציילט איז ווי אלע מעשה'לעך א משל, און ווי יעדער משל נישט מיט אלע פרטים דומה לנמשל. מען מוז דאך זאגט ער עפעס צוגעבן לנוי להידור המעשה, עס הייסט פאר שיינקייט וועגן וואלט מען געזאגט אויף אונזער לשון. שטייט געשריבן, אל יהי המשל הזה קל בעיניך. זאָל אָט אָ דער משל ניט זײַן לײַכט אָדער לײַכטגלױבִק אין דײַנע אױגן, שעל-ידי המשל הזה אָדם יכול לעמוד בדבֿרי תּורה, װײַל אַ דאַנק דער הילף פֿון דעם משל, קאָנסטו זיך דערשלאָגן צו דער פֿאַרשטענדעניש, צו דער טיפֿער פֿאַרשטענדעניש פֿון דעם, װאָס די תּורה לערנט. װאָס קומט פֿריִער, דער משל צי דער נמשל? כ'װײס נישט. דעם אמת געזאָגט, װײס איך יאָ. אַזױ דאַכט זיך מיר. פארהאן ביי יהואש'ן זייער א קלוגער וואס ער רופט אן פאבל וועגן פאבלען, און ער דערציילט דארט, איך דערצייל עס אייך ווייל ס'איז שנעלער, און אפשר כ'וועל שנעלער צולייענען יהואש'ן, ער דערציילט וועגן דובנער מגיד, וואס איז באמת געווען א גאר א וואזשנער ממשל, מען דארף אים גארניט איגנארירן, אז מען האט אים געפרעגט ווי אזוי ער קען צוטראכטן א קונציגן משל אלעמאל, און ווי אזוי ער קריגט עס, און ווי אזוי ס'קומט צו אים אזוי שנעל, האט דער מגיד געענטפערט מיט א לאך, איך קען דאס אייך דערקלערן זייער גרינג, און ער האט אויף דעם א משל אן אנטיק, ער דערציילט אז צוויי פוילישע וועלמאזשנע פאנעס האבן זיך געוועט ווער פון זיי ס'איז א בעסערער שיסער, און ווער ס'וועט טרעפן אין ציל, איז איינער האט זיך פארמאסטן, געצילעוועט, געשאסן, און ווי זאגט יהואש, און די קויל איז פארקראכן קיין גושן, דער צווייטער פאן, האט נישט געמאכט קיין שום קונצן, האט געשאסן גלאט אין די וועלט אריין, נאכדעם איז ער צוגעגאנגען צו דעם ארט וואו ער האט געשאסן, געמאכט א רעדל ארום דעם, אזוי אז דאס געשאסענע זאל זיין אינדערמיט, און נאכדעם זאגט יהואש, אויב איר ווילט וויסן, האט צוגעלייגט דער דובנער לאפאנטען, ס'איז א חנעווד'יגער אויסדרוק, אנשטאט דער דובנער מגיד, דער דובנער לאפאנטען. אויב איר ווילט וויסן, טו איך ווי יענער פאן ביים שיסן, ערשט ווען איך האב א משל, דאן געפין איך אויס דעם נמשל אדער דרוש, און טרעף ממילא גלייך אין ציל אריין. און נאכדעם גיט ער צו צוויי שורות יהואש. איר זעט בכן, בחוש, ווי לייכט א פאבל דיכטער איז צו זיין. פארשטייט זיך אז מיין ענטפער איז א פשוטער, א מער פראזאאישער, אפשר נישט געזאגט א כלאפסקער,

דער מדרש און דער תלמוד פארטיפן ברייטערן אויס דעם משל און דער פארזיצער איז געווען גערעכט, ניט נאר ניט נאר דער תנא ר' מאיר, נאר דער פאקטיש פאקטיש איז אז אויך הלל הצדיק און אויך יוחנן בן זכאי ווערן דערמאנט ווי גרויסע ממשלים, כ'וויל צוגעבן צו דעם וואס הרב חיים האט געזאגט אז וועגן ר' מאיר'ן איז געזאגט געווארן אז נאך אים האט זיך אויסגעלאזט די משלים שרייבעריי. דער משל איז געווען זייער שטארק פארשפרייט ביי אידן אין מיטל-אלטער. צינבערג אין זיין ערשטן באנד שטרייכט אונטער ווי באליבט זיינען געווען ביי אידן פרעמדע מעשה און פאבל ביכער, דאס הייסט מיר האבן טיילמאל א קרום בילד פון אונזערע עלטער-עלטער-עלטער-באבעס און זיידעס, זענען גארנישט געווען אזוי אפגעפרעמדט ווי מען קען מיינען. דערמאנען וויל איך בלויז עטליכע קליינע עטליכע זאכן, איינס דעם ספר שעשועים פון יוסף בן מאיר אבן זבארה, איך דערמאן עס צוליבן נאמען אביסעלע, און אויך ס'רוב איסלאמישע השפעות, און כ'דערמאן עס אויך צוליב דעם וואס ס'איז ארויס אין ענגליש אין נײַנצן זעכציק אונטערן נאמען בוק אוו דעלייטס, ספר שעשועים, Book of Delights. נאכדעם איז דא דער משל הקדמוני פון אבן סהולה אין צוועלף איין און אַכציק, און דאס כ'האב דערמאנט פריער, ר' ברכיה'ן, ר' ברכיה הנקדן הייסט ער, פֿופֿצן זיבן און פֿופֿציק.

די ליבן מאַנען און פֿרויען, אונדזערע עלטער-באָבעס און עלטער-זיידעס, האָבן אים, פֿאַרשטייט זיך, נישט געפֿאָלגט און האָבן אַזוי אויסגעלייענט דאָס בוך, אַז כּמעט קיין איין קאָפּיע האָט זיך ניט פֿאַרהיט. איין קאָפּיע וועגן איין קאָפּיע דערמאָנט, פֿאַרבייגייענדיק, אַז אימעץ האָט זי געזען, לאַנג צוריק, צינבערג. עס איז אָבער דערשינען אונטער אַן אַנדערן נאָמען אין זעכצן זיבן און נײַנציק דער ספֿר משלים, אַרויסגעגעבן, ניט געשריבן, נאָר אַרויסגעגעבן פֿון משה וואַליך, און אויפן שער-בלאט שטייט אז דאס בוך, עס ווערט זאנסט געהייסן קו-בוך, א סימן אז דאס קו-בוך איז ניט פארלוירן געווארן. ס'רוב משלים זענען געווען גענומען פון העברעאיש אבער איבערגעדיכטעט וואונדערליך אריגינעל מיט א לעבעדיגן דיאלאג און אסאך קריטיק. כ'דערמאן עס ווייל איך מיין אז דאס קו-בוך איז די באבע פון דעם משל אויף אידיש. די מאמע אדער דער טאטע פון אונזער מאדערנע משל אויף אידיש. קומט מוז אומבאדינגט זיין שלמה עטינגער און זיינע משלים. און געקומען זענען זיי נאך פאר מענדעלען, און אויך דאס דארף מען געדענקען. און עטינגער איז בפירוש א פעהיגער, אן אריגינעלער, און דורכאויס א אינטערעסאנטער און אפט אן אריגינעלער ממשל.

איז געווען, ווי דער פארזיצער האט אייך געזאגט, דער בארג שפיץ פון אידישן משל. ער איז געווען דער סך הכל פון א רייכער לאנגער קעט ממשלים אזש ביזן תנ"ך צוריק, א מיטצייטלער פון א צאל אנדערע, און גלייכצייטיג דער סאמע אריגינעלסטער אויפפלאם פון דורות'דיגער אידישער פאבל שרייבעריי. ער האט, ווי יעדער גרויסער אידישער שרייבער, געצויגן שעפערישן אטעם

אבער ביי קיינעם איז נישט געווען אזא אינערליכע פארוועבונג און השלמה, גאנצקייט, צווישן די שעפערישע געביטן ווי ביי שטיינבארגן. מחמת זיין קינדער מעשה'לע אטעמט מיט דער זעלבער חכמה, מיטן זעלבן שפילעוודיגן מוסר השכל ווי זיין משל און מיט דער זעלבער אהבת המענטש, די ליבשאפט פון מענטשן. ערשט עטליכע יאר פאר זיין טויט.

אפעראציע וואס מ'רופט אינדערהיים ביי אונז א שלעפע קישקע, יא. אינטערעסאנט און כ'זאג דאס מיט א כוונה אביסל. איך וויל זיך אפשטעלן פארבייגייענדיג אויף שיער נישט א באוועגונג וואס האבן אויפגעהויבן זיינע לאנדסלייט די רומענישע שרייבער דער עיקר,

אדאראנטן, מיינט די וואס האבן אים פארעהרט, ס'איז כמעט א גלח'יש ווארט אין מיין אויער, אז מ'דארף אים אוועקשטעלן לעבן מענדעלען, שלום עליכם און פרעצן, אז כאטש פארשפעטיגט, געהערט ער נישט נאר אין די מזרח וואנט נאר ביים סאמע בראשית עמוד פון דער ליטעראטור אויף אידיש פון איר מאדערנעם עטאפ. איך וועל נישט מינערן קיין האר פון שטיינבארגס ארט און חשיבות ווען איך וועל אייך זאגן אז איך נעם דעם צוגאנג ניט אן, פונקט ווי איך האב בשעתו ניט אנגענומען נחמן מייזלס פרואוו צו דערגיין צי שלום אש אדער דוד בערגעלסאן זענען געווען דער פערטער קלאסיקער. עס איז אין די דרייסיגער יארן שוין נישט געווען קיין ארט אין דעם אויבן-אן פון דער מאדערנער יידישער ליטעראטור פאר א פערטן קלאסיקער. דער פונדאמענט איז געווען א געגרונדפעסטיגטער אויף עולמות, און ער דארף גיין ווייטער אזוי. חדשים נאך שטיינבארג'ס טויט האט זיין נאנטע פריינט אים צו לאנגע יאר איז געווארן נאר וואס א בן תשעים דאכט זיך משה אלטמאן געשריבן אין די ליטערארישע בלעטער אז שלום עליכמ'ס פשטות און אזוי ווייטער און פרצ'ס פאטאס און גרויסע השגה האבן געפונען זייער סינטעז אין אליעזר שטיינבארגן וואלט מיך אייגענטליך נישט באדארפט ווארן, נאר וואס איך קען ניט לאזן פארבייגיין ווען איך רעד ניט היינט וועגן דעם. איך מיין אבער אז די גאנצע אידישע ליטעראטור וואס איז געבוירן געווארן נאך די קלאסיקערס איז געווען דער סינטעז פון ביידע, בפירוש פון ביידע שוין, און איך קען אנרופן נעמען אן א שיעור ווען ער.

גרויסן פאטאס און זיינען דינאמישן רייסן זיך צו דערגיין דעם שכל פון דעם מענטשנס, דעם אידנס און דעם וועלטס גורל, אזוי אז אין זיי אלע האט געאטעמט דער האט געלעבט דער אטעם פון די קלאסיקער, אין יעדן איז אויף זיין אופן געלעגן דער סינטעז פון שלום עליכם און פון פרעצן. און כ'זאג עס ווייל איך פיל אז מ'איז באגאנגען דעמאלט און כ'האב אויך א געפיל אז אביסל באגייט דוב סדן די עוולה איצט. מיין כוונה נאכאמאל איז ניט אזוי זיין ארט צווישן די דריי קלאסיקערס, ביי מיר איז דאס ארט פאר'חתמ'עט, ווי דאס איינשליסן אים אין דעם אלגעמיינעם צרור החיים פון דעם כולל'דיגן נאציאנאלן פאלקס-אוצר פון דער מאדערנער יידישער יצירה. דא פארנעמט ער אן אייגנארטיג און אן אויבן-אנ'יג ארט,

פון דער מאדערנער יידישער ליטעראטור, נישט שייך אפילו דערמאנען קיין נעמען. פאר מיר איז גענוג די שטיינבארגישע דעקלאראציע אין זיין משל דער רויך און דער כמארע, ווו ער גיט א זאג, און כ'וועל שפעטער צוריקקומען צו דעם משל, איך האב א הארץ מיט בליץ, מיט דונער און מיט טרערן. דאָס איז שטײנבאַרג, אַז איך זאָל אין אים דערשפּירן דעם גאַנצן מהות פֿון אונדזער מאָדערנער ייִדישער ליטעראַטור, דער בליץ פֿון באַלײַכטן דעם חושך פֿון פֿאָלקסלעבן, דער דונער פֿון פּרצעס מײן ניט אָדער משה-לײבס מיר געפֿעלט עס ניט, און די טרערן פֿון מענדעלעס אָדער רײזענס רחמים, אַלע די האָבן באַלױכטן, געברומט און באַטרערט די גאַנצע ייִדישע ליטעראַטור, און אין דעם װיל איך אַרײַננעמען שטײנבאַרגן.

איז אונזער טראגעדיע וואס אזויפיל פון אונזערע מייסטערס די שאפערס פון דער ליטעראטור איז קיין אריכת ימים ניט באשערט געווען. חיים זשיטלאווסקי האט אמאל, נאכדעם ווי ער האט זיך באקאנט, שפעט ווי אלע, מיט שטיינבארג'ס משלים האט ער געזאגט, אליעזר שטיינבארג איז א סינטעטישע קולטור געשטאלט. אין תוך דאכט זיך זייער א טרעפליכער זאג. עס ווענדט זיך בלויז וואס זשיטלאווסקי האט געמיינט מיט סינטעטיש. נאך אלעמען איז יעדער גרויסער היינטצייטיגער אידישער קינסטלער ווי די גאנצע מאדערנע אידישע ליטעראטור א סינטעטישע דערשיינונג. איך גיי ארויס פון דער מסקנא אז דער באגריף סינטעטישקייט מיינט א צונויפגוס פון דער אלטער און נייער אידישער קולטור, א אידישע מאדערניטעט וואס וואקסט ארויס פון דער אנטיקער, דער אלטער און דער מיטלעלטערליכער אידישער קולטור און וואס ציט ווייטער איר פאדעם.

אפילו מענדעלע איז געווען די זעלבע סינטעטישע געשטאלט און שלום עליכם און פרץ, און אוודאי שלום אש און לייביק און מארקיש און אפאטאשו און אזוי כסדר. פון דעסטוועגן איז אמת אז דער גאנצער אליעזר שטיינבארג איז א גאלער סינטעז פון אידיש און העברעאיש, פון דער נייער און אלטער ליטעראטור, אריינגערעכנט ניט בלויז ווי שטיינבארג פלעגט עס רופן דאס תנכ'ל, ס'געווען ביי אים א ליבע אויסדרוק צום תנך, נאר אויך דעם מדרש און דעם תלמוד, די אידישע ממשלים פון אלע צייטן און גלייכצייטיג דעם איד און מענטש סינטעז, און גלייכצייטיג אלע ממשלים פון אנדערע פעלקער. יעדער משל זיינער, כמעט אן אויסנאם, טראגט אין זיך אן אוניווערסאלן מוסר השכל. די העלדן קענען צומאל רעדן צאינה וראינה לשון, ס'מאכט גארנישט אויס. שפראכליך וואלט אים געווען שווער איבערצוזעצן, כאטש פרואוון זענען געמאכט געווארן, טייל אין העברעאיש, טייל האב איך געזען וואס איז נישט געווען צו געלונגען, לויט מיין אפשאץ. אידעאיש וואלט אים געווען לייכט איבערצוגיסן דעם בעכער פון יעדן לשון. וואס האט ער מכוון געווען מיט זיין משל? וואס איז ער געווען אויסן? זאל ער רעדן פאר זיך אליין.

און דאס אויף וויפיל דאס האט באווירקט זיין שאפן און אזוי ווייטער איז א באזונדערע פראגע. שרייבט ער אזוי, דאס זענען די משלים פון לייזערל דעם קליינעם וואס ער לעבט אין שאטן מיט זיך אליין אינאיינעם און שמועסט מיט זיך אליין דארט איבער וועגן זיך און וועגן צרכי ציבור, אמאל אין וואר אמאל אין חלום, און די שמועסן גיט ער איבער אין משלים.

ביטער, מיט א משל כאטש זיך קוויקן לאמיר. די מצבה איז געצייכנט פון ארט פון דעם זעלבן ארטור קאלניק, אין געשטאלט פון א פארהאנג, ווייל ר'האט געשריבן אסאך דראמעס אויך פאר קינדער דער עיקר, שטיינבארג. ווידער דער משל ווי דער פאדעם מיטן ליינער, דער משל וואס זוכט צו פארשטיין דעם זין פון זיין, דעם זין פון מתייחד זיין זיך מיט דער וועלט, אויב אפילו בלויז דורך טרערן. אין איינע פון זיינע ווידמונגען. זאָגט דער שטיינבאַרג, אָט וויל איך אַרויף מיטן רויך, אָט וויל איך אַראָפּ מיט דער כמאַרע, און אויפלייזן זאָל איך זיך אויך אין טרערן, אויף גראָזן, אויף דאַרע. אויב דאָ און דאָרט פילט איר ענלעכקייט, אָדער דאַכט זיך אייך אַ ביסעלע פון, כ'ל נוצן צוויי עקסטרעמען, צו איין זייט פון מאַנגערן,

גאָט מיט דיר, פֿאַר װאָס, פֿאַר װען? איך בין דיר דאָך אַ ברודער. בײדע גאָטס קינדער, איך אײַזן װי דו, דאָס זעט דאָך אַפֿילו אַ בלינדער. סאַראַ ברודער, לאַכט דער האַמער, סאַראַ קינדער גאָטס, איך בין אַ פֿױסט, און דו ליגסט אױפֿן קלאָץ.

פון מענטשן זיין. איך קען דעריבער פארשטיין די וואס פסק'נען אפ שטיינבארגן א פעסימיסט און פארטיג. און זיי האבן גענוג ראיות דאס צו באווייזן ציטאט נאך ציטאט נאך ציטאט אט ווי איך האב עס געטאן. אבער פרעג איך, איז מה רעש א יידישער שרייבער האט א רעכט צו זיין א פעסימיסט?

דער רויך וויל שטארק אפרעדן די כמארע אז זי זאל זיך נישט אראפלאזן אונטן אויף דער ערד, אין יענעם גיהנום, זאגט דער רויך, וואו מען צאלט פאר ליבהארציגקייט מיט אייזן און מיט פייער, און ער רופט די כמארע זי זאל מיט אים מיטגיין ארויף און ארויף צו די שטערן. ווען די כמארע עקשנ'ט זיך אז זי מוז אראפ אויף דר'ערד און דער רויך וויל וויסן פארוואס מוז זי, קומט דער ענטפער, איך האב א הארץ. מיט בליץ, מיט דונער און מיט טרערן. אָט דער לעצטער זאָג פֿון לײזערל דעם קלײנעם, אָדער לײזערל הקטן, איז ניט בלױז בלױז דער קינסטלערישער אַני-מאמין פֿון אליעזר שטײנבאַרג, נאָר אױך, לױט װי איך מײן, דער סאַמע אידעיִשער פֿאָדעם, װאָס פֿאַרװעבט שטײנבאַרגן אין דער מהות פֿון דער מאָדערנער ייִדישער ליטעראַטור. אָט-אָ די ליכטיקע שטראַלן פֿונעם משל. פון די, אוי, אנטשולדיגט מיר, אט די ליכטיגע שטראלן פון ערגעץ א באהאלטענעם גלויבן אז מיר האבן ניט אינגאנצן פארשפילט מיט דער וועלט, זענען ביי מיר ווי העלע צעלויכענע, צעלויכטענע, כאטש אפט קאן זיך דאכטן ניט לאגישע, פעדעם, וואס זענען ניט בלויז כאראקטעריסטיש פאר דער גאנצער יידישער ליטעראטור, נאר אויך פארן גאנצן יידישן לעבן, פאר דעם גאנצן רעטעניש פון יידישן קיום. אבער כדי צו דערזען דעם טרויער דארף מען קוקן אויף דער וועלט מיט אויגן ניט נאר פון רחמנות, נאר פון טיפן רחמים. פירט דאס רחמים דורך עטליכע עובדות מיטאמאל. הן עס פארטיפט דעם טרויער, און הן עס מילדערט אים. הן עס פארשפיצט דעם צער, און הן עס לייטערט אים, און דער עיקר, עס פאדערט אויף די וועלט צום מאראלישן משפט.

הערט זיך א ווייס, א ווייך זיס קול, באנטשעלע, באנטשעלע מיין קינד, איר געדענקט עס אלע. ביי שטיינבארגן קומט א דראמאטישער, אן אומברחמנות'דיגער ענטפער פונעם הימל'שן געריכט, דעם הימל כ'לייען אים, דעם הימל נעמט דורך א פראסט, און דו האסט געלאזט זיך אלץ מעלקן? געלאזט? מ'האט דיר דאך הערנער געגעבן, צו האסטו מיט זיי ניט געשטאכן, חלילה! מ'האָט דאָך דיר שטאָלענע ציינער געשאָנקען, צו האָסטו מיט זיי ניט געביסן, דער הימל וויל וויסן? איך וואָלט דיך דערפאַר איצט געבעטן מחילה און אַזוי ווייטער, און צום סוף, אין גיהנום אַ דונער געטאָן, זיך אַ קייקל פון ערגעץ, העט, העט, אין גיהנום אַריין, די בהמה זאָל טראָגן איר שולד, מיט טעמפּער הכנעה, שטומפּיקן געדולד, מיין קנעכט שלמה זלמן מיר איבערגעפירט, געוויזן אַ וועג אים אַ פרייען צום שלעכטן, א חלף אין האנט אים געגעבן צו שעכטן. באמערקט ווי דער גאנצער רעיון איז איבערגעקערט און ווי דאס בית-דין משפט. קום איך צו נאך איינעם א קערנדיגן שטריך וואס פארבינדט אליעזר שטיינבארג ניט נאר מיט דעם סאמע תוך פון דער יידישער ליטעראטור, נאר מיטן סאמע קערן פון דורות'דיגער יידישער קולטור במשך אלע צייטן, דער גלויבן אין תיקון עולם.

דאס מיינט שאפן א באשטימטן וועלט-אויסקוק, א גלויבן אין גאולה, ניט קוקנדיק אויף אלע פאלשע משיחים. פארקערט זאג איך, דאס שטעלט אים אוועק אין א גאנצער רעם פון דעם שלום-עליכמ'שן בטחון, נישט קוקנדיק אויף דעם פיין און הארץ-וויי, וואס אטעמט ארויס אזוי אפט פון דער שלום עליכם'דיגע רעאליטעט. איך בעט אייך דאס געדענקען. געדענקט וויפיל טרויער עס טראגט זיך פון אידישן לעבן דורך שלום עליכם'ן, און דאך וואקסט ארויס א בטחון פון דעם. גערעכט איז געווען נאך מיט יארן צוריק שלמה ביקל וועלכער האט געזאגט אז אליעזר שטיינבארג איז געווען זייער א פעסעמיסטיש געשטימטער מענטש. ער האט געקוקט אויף דער וועלט מיט זיינע פעסעמיסטישע ברילן. ער האט געמיינט אז די איינציגע רפואה איז אביסל מענטשליכע סאלידאריטעט. איך גיי ווייטער פון דעם, און איך זוך אין דעם דעם נאציאנאלן בטחון, אויב איר ווילט, דעם גרויסן עטישן נביאישן גלויבן וואס האט אים אנגעפילט. איך זאג דאס אלץ לשם שאפן א סינטעז אין אונזער איציגן באנעם פון שטיינבארגן. איך טייטש ארויס א קערן וואס איז דורך אימפליקאציע און אפט דורך קלארן אנדייט פארוועבט אין דעם גייסטיגן מהות פון דעם שטיינבארגישן משל, ער איז זיך אפילו נוקם אין עזאפן,

אויף א שמאלע סטעזשקע פון טרייסט און ביטחון. ביידע האבן געוואוסט ווי זיך צו ראטעווען פון ייאוש. דאס איז גענוי וואס כ'האב געמיינט אז א גרויסער יידישער שרייבער, פונקט ווי דאס פאלק, ווייסט ווען און ווי אזוי זיך צו ראטעווען פון פארלוירנקייט און דעם תהום פון פארצווייפל. אט איז ביי שטיינבארגן א משל פון צוויי רויזן. אינטערעסאנט אז נחום יוד האט דעם זעלבן משל אויך. איינע. אַ געקינצלטע, געמאַכט פֿון פּאַפּיר און דראָט, און צווייטע אַ שטאַרבנדיקע אמתע רויז, און די געקינצלטע זאָגט דער וועלקנדיקער אמתע רויז, ווייסט וואָס דיר פֿעלט? דו דאַרפֿסט האָבן אַ רוקנביין פֿון אײַזן, ס'מיינט פֿון דראָט, אַזוי ווי איך. און די אמתע רויז ענטפֿערט איר. קומט דער ענטפער פון דער אמת'ער רויז, ניטע, ניטע, אוי וואס רעדסטו מיט די כוחות מיט די לעצטע האקט זי איבער די פארשמאכטע זיבן וואכן איך געבליט מיר דעם טויט געבראכט די אכטע אבער ניט מסוכן ניט מסוכן איידער אייביג טרוקן און נישט וויסן קיינמאל ניט פון טוי און ניט פון הייסע בליקן שטארבן און כאטש איינמאל מיט א טראפן טוי זיך קוויקן. און א משל וואס הייסט דער רעגנבויגן מאלט שטיינבארג אויס א טאג פון כולו קאלעמוטנע אויגן, שמוציג נאסער אומעט, דער הימל אן אלטע באבעצע מיט א קאפנדיגער נאז, איך שווער זיך אז איך מיין נישט דעם היינטיגן טאג אין מאנטריאל, כאטש ער דערמאנט מיך פון דעם, די האפנונג צונויפגעקנוידערט צונויפגעצויגן, און די פראגע נאך וואס דרייט זיך אויף ווי א קארוסעל ארום דער זון אן ערדל און א קאלטער הימל הימלט און די אלטע באבעצע דארט אויבן שנייצט זיך אלץ די נאז און דער רעגנבויגן טראכט נו און איך נאך וואס דאס נארן זיך וואס טו איך דא וואס דארף איך דא וואס וויל איך וואס דער שכל סארא זין נאר פלוצים באווייזט זיך איין זונשטראל און ווי א כישוף אלצדינג מיטאמאל באקומען שוין א זין.

אַז ערגעץ נעמען שפּראָצן שוין אין אויסגעלייזטע שטויבן גיבורים-קערנער מאַכטיקע מיט ווילן און באַגער, און אין מיטן נאַצישן בית-עולם האָט זיך געקאָנט אַרויסזינגען פון זעלבן סוצקעווערן כ'וועל צוגרייטן אמת'ע טעג אָנשטאָט קברים. אָט אין דעם געוועב פון גרויס בטחון וועל איך איינפעדעמען שטיינבאַרגן. די חכמה, דאָס רחמים האָבן אים געראַטעוועט פון פּעסימיזם.

און גאָלער, כאָטש טרויעריקער, אהבת המענטש, ווי ביי שטיינבאַרגן. יאָ, ער איז פריער פון אַלץ פּאָעט אַ גרויסער דיכטער. דאָס קאָן מען ניט זאָגן וועגן אַ סך משלים-שרייבער. דער ממשל פאַרצילט דאָס ליד צום נמשל. אָפט איז דאָס ליד גופא, ביז עס קומט צום נמשל, גאַנץ טריוויאַל און עס געשעט. צומאָל צוגעטראַכט. כאָטש דער רוב פאַבל-שרייבערס זענען מייסטערס פון דיאַלאָג.

עס איז נישט בלויז אידענטיפיקאציע מיטן קינד, עס איז געשריבן פון אינעווייניג פון דער קינדער וועלט. משולם סורקיס, נאכאמאל א לאנדסמאן זיינער, דערציילט אז שטיינבארג האט ליב געהאט צו זאגן מיר קינדער, און ווייל ער איז געווען א קלייניגער, אפילו ווען ער האט געשטעלט א ספעקטאקל און האט געשריבן עטליכע וואונדערליכע קינדער שפילן, פלעגט ער אריבערלויפן די בינע,

האט זיך די קהילה אין טשערנאוויץ געכאפט אז עס איז געווען א גרויסער שרייבער ביי זיי, האבן זיי פארגעשלאגן אן ערן-קבר, און זיי האבן זיך אפגעזאגט זיינע פריינט, און אים באהאלטן אויף אייביג צווישן קינדער קברים. ס'איז א וואונדערליכער זשעסט אויף וויפיל אויף וויפיל מען קען מאכן זשעסטן אין פנים פון טויט. די פארב פון שטיינבארג'ס מייסעלעך, די פארב זאג איך, איז שטילער ליב-הארציגער ראזעווער גרוי, א פארב אזא וואס האט איר אייגענעם ניגון, א ניגון, וואס איז גאלע אהבה גאלע, און ציטערדיגע ליבשאפט. א שורה אין לואיס קעראל'ס עליס אין וואנדערלענד טויכט אויף ביי מיר אין זיכרון, עליס זאגט זי, עה, זאגט זיך אין בוך, עליס וואקינג אנדער סקייס נעווער סין ביי וועיקינג אייס. דארפסט נישט איבערזעצן זיין מאטריאל, און דאס איז טיילווייז וואס איך האב געמיינט מיט דידאקטיק, זיין מאטריאל איז אינגאנצן גענומען פון אלטע קוואלן, א מין מדרש קאטן,

איר האָט נאָר-װאָס געהערט אַ היסטאָרישע רעקאָרדירונג פֿון דער ייִדישער פֿאָלקסביבליאָטעק אין מאָנטרעאָל, צוגעגרײט פֿאַר אונדז דורכן ייִדישן קלאַנג-אַרכיװ אין נאָמען פֿון פֿרענסיס בראַנדט, אַ פּראָיעקט פֿונעם ייִדישן ביכער-צענטער אין אַמערסט, מאַסאַטשוסעטס. דאָס דרוקרעכט געהערט צו דער ייִדישער פֿאָלקסביבליאָטעק און דעם ייִדישן ביכער-צענטער. דער קאָאָרדינאַטאָר פֿונעם פּראָיעקט איז דזשאָרדען קוציק,